און די קאַרניזן העכער פֿון די פֿענצטער, מיט צעקרישלטן געלן געשטיין פֿון די רעגנס, וועלכע זענען אַוודאי גערונען אין די האַרבסטן און אין די פֿרילינגס גלײַך אויף די ווענט. אַן איטאַליענישער ייִד פֿון פּאַדואַ איז דאָ אַמאָל געווען דער לערער פֿון פּויזנערס קינדער. עס זענען שוין פֿאַרבײַ שיינע יאָרן דאָ. אויף דעם פעלד, לעבן א צעדער בוים וואס עס האט נאך געפלאנצט דער ערשטע פויזנער, בין איך אמאל געזעסן מיט עטליכע פרעמדע בחורים פון דער געגנט, וועלכע זענען געקומען זען דעם אויסטערלישן איד פון פאדואה, וואס רעדט נאר לשון קודש. עס איז דא געווען פון פלונסק שלמה צמח און דוד גרין,

און לעבט אין ניו יארק, און איך, איך בלאָנקע אַרום אויף דער ערד, אַ געבונדענער און געקניפּטער מיט הונדערט נישטיקייטן צו דעם סאָכאָטשין, און קען נישט אַרויס פון די טיפע זאַמדן. דעמאָלסט טאַקע, ביי זיין לאַנגן שמועס, האָט זיך דער איד פון פּאַדואַ צעקאָכט,

אויסגעמיטן דאס שטעטל וואס האט געפירט צום בית החיים פון סאכאטשין, און ארויס אויף די געבערגלטע נאקעטע פעלדער, פון וועלכע מען האט שוין געזען ווי עס צינדן זיך אן די ערשטע פלעמלעך אין קליינעם שטעטל סאכאטשין. מיין פאטער האט מיך געהאלטן פאר די האנט, און לויט די אומרואיגע טריט, לויט דעם טיפן אטעם זיינעם, האב איך פארשטאנען אז ער האט נישט פארענדיגט דעם שמועס מיט מיר, און אז דאס עיקרדיגסטע וואס ער האט מיר געוואלט זאגן איז נאך נישט געזאגט געווארן. א גרינע שטערן, א שטראלנדיגע, האט אונז באגלייט. איך האב זיך גע'חידוש'ט הלמאי איך זעה דאס ערשטע מאל אזא שטערן. מיר איז אויסגעקומען אז עפעס האט זיך געענדערט אין מיין לעבן, און אז די ענדערונג איז אזא וויכטיגע, אז די הימלען האבן פאר מיר אנגעצינדן א נייעם שטערן, אן אומבאקאנטן. עס קען נישט זיין, האב איך זיך אליין געזאגט, דער שטערן איז דאך פון די צייטן פון בראשית, נאר איך האב אים נישט געזען. טאטע, איז עס נישט חידוש'דיג, דאס גרינע ליכט פון דעם שטערן? איך זע אים צום ערשטן מאל. מיין פאטער האט געבליקט לאנג אין הימל אריין און געזוכט דעם שטערן וועגן וועלכן איך האב אים דערציילט. ער האט אים נישט באמערקט. אט דארט, אין דעם ווייסן שלייער-וועג פון מיליאסן שטערן, זעה, ער באגלייט אונז. הלוואי זאל דיך תמיד באגלייטן א גרינער שימערירנדיגער שטערן. און אַז איך קוק אױפֿן הימל-געװעלב און זע די שטערן, פֿאַרליר איך זיך צװישן זײ. איך װער װי אַ נישטיק שטױבל. איך האָב נישט קײן אָנהאַלט, פֿאַרשטײסט, זון מײַנער. איך בין שױן געװען אין דער גרױסער װעלט, געבלאָנקעט אין בערלין, אין איטאַליענישע שטעט, געלערנט אַ שטיקל צײַט אין פּאַדואַ, מיטגעריסן געװאָרן מיטן שטראָם אַזש קײן מאָסקװע און קיִעװ,

אדער מיידלעך מיט פארקאטשעטע ספאדניצעס מיט בארוועסע פיס האבן געטראגן דאס געפעס אדער א קויש מיט וועש, האבן זיך די שטויב פייגל אויפגעהויבן מיט א צוויטשעריי אזוי ווי עס וואלטן זיך געבראכן ריטלעך. איך האב אבער געוויסט די סיבה פון מיין אויסמיידן דאס געסל, דאס איז צוליב משה דעם רופא.

פון די ביטערסטע רעצעפטן. מיט א יאהר צוריק האב איך זיך אריינגעגנבעט אין זיין הייפל, פארוואס? נאך וואס? אפשר איז עס געווען צוליב מיין אויפגעלייגטקייט און וועלן באווייזן זיך אז איך האב פאר גארנישט קיין מורא, נאכדעם ווי קיווע, דער אנטרייבער פון אונזער בריטשקע, האט מיר געגעבן דאס פערד אז איך זאל זיך ארויפזעצן אויף זיין רוקן און עס פלאווען אין דעם שטילן טייכל?

אָ, װי איך האָב ליב געהאַט צו פֿאַרגנבֿענען זיך שטילערהײט, באָרװעס, צום רוקן פֿון אײנע פֿון די מײדלעך, װעלכע האָבן געװאַשן די טעלער בײַם טײַך, און אַרײַנטוען אונטער דער סיצענער בלוזקע בײַם האַלדז אַזאַ געקנױלעכל פֿון טרוקענע הערעלעך. זײ האָבן זיך פֿאַרהעקלט אין דער הױט, אַרױסגערופֿן אַ בײַסעניש און צעשאָטן געװאָרן איבערן גאַנצן מײדלשן גוף. פֿיל מאָל

איך האב געוויסט אז ס'איז צוליב משה דעם רופא, צוליב דעם וואס איך בין אריין א דרייסטער אין זיין הייפל, און צוליב מיר איז די ציג וועלכע האט תמיד אויסגעמעקעט אזוי טרויעריג פון זיין שטעלעכל ארויסגעלאפן, און מען האט איר געפונען ערשט אין עטליכע טעג שפעטער ארומשווימען אין קעסל גריב מיט אן אנגעדראלענעם בויך. אבער דאס איז נאכנישט געווען מיין פולע שולד, איך האב דעמאלס אפגעטוהן נאך א זאך וואס האט ביי מיר אוועקגענומען די רו אויף לאנגע חדשים. צוליב דעם צעעפענטן הויף-טירל האט זיך אריינבאקומען א קיהלער ווינט-שטראם אין זיין הייפל אריין, און אזוי ווי די טיר פון זיין ליימען הייזל איז געווען אויך אפן, און אין פענסטער האבן געפעלט עטליכע שייבלעך, האט זיך א ברענענדיג ליכט וואס איז געשטאנען אין אן ערדענעם טאפ מיט זאמד, אנגעהויבן צו לעשן. איך האב דעמאלס געזען ווי דער רופא ווערט בלייך, פארלייגט ביידע הענט אזוי ווי בעת אן אומגליק, און זיינע פארטריקנטע ליפן הייבן אן צו שעפטשען א תפילה. אין דער טונקלניש פון דעם צימערל האט מען געקענט בולט זען ווי אזוי דאס ליכט פלעמעל נייגט זיך, ווערט קליין, פלאך, דרייט זיך אויס צו א פארשאטנטער וואנט,

איך האָב זיך אַרױסגעריסן פֿון הײפֿל, אַזױ װי אַן איבערגעשראָקענע טױב, װעלכע האָט זיך פֿאַרפּלאָנטערט אין אַ פֿרעמדן אומהײמלעכן טױבנשלאַק און ענדלעך באַפֿרײַט. כאָטש עס איז געװעזן באַרג אַרױף, האָב איך אַ פֿאַרסאַפּעטער דערגרײכט דעם אָנהײב פֿון געסל און פֿון דאָרט ביז צו מײַן הײם.

ווייל בעת איך האב אזוי ברייט צעעפנט דאס טירל פון זיין הייפל, האט ער מיר געזאגט אז אויב דאס ליכט וועט נישט אויסגיין אין די צען טעג צווישן ראש השנה און יום כיפור, וועט ער איבערלעבן ביז איבער א יאהר. דאס איז טאקע געווען די סיבה הלמאי איך האב אויסגעמיטן דאס געסל, אויסגעמיטן משה דעם רופא, געשראקן זיך אז עס זאל חס וחלילה נישט געשעהן מיט אים א צרה, ווייל עס וועט זיין מיין שולד.

מאכט זיך, א שכן קומט אין הויף אריין, און חידוש'ט זיך הלמאי איך האב נאכנישט אויסגעפירט דאס ציגעלע אויף די לאנקע. זע, עס איז לייכט אזוי ווי א פלעדערוויש. איך האב אויפגעהויבן דאס ציגעלע און געזען אז עס איז טאקע לייכט. אין זעלבן טאג האב איך ארויפגעזעצט דאס ציגעלע אויף די אקסל און בין אוועק צו דער לאנקע.

א פערד-הירזשעריי און א געקלאפ פון פערדישע קאפעטעס האט מיך אויפגעוועקט. לעבן מיר איז געשטאנען אונזער קארע פערד, א געפענטעטס. קיווע האט געלייגט קלאפטערס אין טייך. ער האט זיך געבאדן אין לאנגן העמד וואס האט געקלעבט צו זיין גוף. ווען ער איז ארויס פון טייך

פון וועלכע סטארטשען ארויס נארוואס אפגעשניטענע צווייגן און צווייגעלעך פון אלערליי ווילד-געוויקסן, משונה'דיגסטע גראזן, און נישט ווייט פון דער טארבע בלאנקט אין דעם לעצטן זונליכט א גרויס מעסער. איך האב זיך האסטיג צוריקגעצויגן, אבער משה דער רופא האט מיך שוין געהאט געזען און גערעדט צו מיר שטילערהייט, האב נישט קיין מורא,

איך האב געמאכט א טריט און זיך אפגעשטעלט. אפשר איז עס אזא כיטרעקייט פון דעם רופא כדי מיך אריינצובאקומען אין זיינע הענט. געוואלד! דאס מעסער וואס ליגט לעבן אים. שרעק זיך נישט יונגל, איך וועל דיר נישט טון קיין שלעכטס. ווארום עס שטייט געשריבן אין אונזערע ספרים, אז א מענטש טאר נישט מצער זיין און נישט מבזה זיין קיין שום באשעפעניש.

ביי די אייבערשטע האבן נאך אלץ געקניעט, מיטאמאל האבן זיך אים אויך די פאדערשטע פיסלעך פארשטייפט און דאס ציגעלע איז צוגעלאפן צו מיר. יונגל, זעץ זיך, אזוי האט באפוילן משה דער רופא. איך האב זיך אוועקגעזעצט, אפגעריקט אפאר שפאן פון אויסטערלישן איד וואס איז נישט געווען קיין רופא,

אַנומלט האָט דײַן מאַמע בײַ מיר גענומען אַ בינטל געטריקנטן רומיאַנעק. זי האָט מיר געזאָגט, אַז ס'איז פֿאַר דיר, װײַל די ציינדלעך טוען דיר װײ. הע-הע-הע! איך האָב איר נישט געװאָלט זאָגן, אַז דו האָסט פֿאַראַיאָרן אין די ימים-נוראָים-טעג מיר אָפּגעטון. לאָז מײַנס איבערגײען. זעסט, איך האָב דאָ װאַלעריאַנענע גראָזן. זיי האבן א ליבן ריח, איך האב ווילדן פעלד קנאבל, ווינדערקרויט, איך האב טשערעמכע, לופין, פיווניק, מאלווע, און ווילדע ציבל, מען קען מיט די אלע מינים גראזן אויב מען זאל זיי גוט אויסטריקענען, אפהיטן זיי פון דער זון, און דערנאך אין טריקעניש ראטעווען מענטשליכע לעבנס פון אלערליי קראנקהייטן.

אַ גוטס, און עס האָט אַרום אים געשמעקט מיט פֿריש געשניטענעם גראָז. נאָר דאָס מעסער, וואָס בלאַנקענדיקע, וואָס האָט איצט געהאַט אויף דער שטאָל אַ רויטלעכן אָפּשײַן פֿון דער פֿאַרנאַכטיקער זון, אַזוי ווי באַפֿלעקט מיט בלוט, האָט מיך אַלץ געשראָקן. האָסט אומרויִקע אייגעלעך, ייִנגל! איך רעד צו דיר, און דו קוקסט אַזוי זײַטיק! האסט מורא אריינצובליקן אין די אויגן אריין? איך ווייס, אין שטעטל גייען ארום וועגן מיר אלערליי מעשות. מען שרעקט די קינדער מיט מיר. דאס איז אלץ צוליב די הייל גראזן, צוליב דעם וואס איך האב ליב אין דער נאכט דעם הימל מיט די שטערן. דו ווייסט פארוואס?

וואס דער קרייטעכצער קלייבער האט דערציילט דעם רבי יוסף און זיין זון. דערציילט, איך וויל הערן, האב איך זיך אזוי ווי געבעטן. הכלל, אזוי ווי די זון פארגייט שוין, וועל איך דאס מאכן בקיצור. דער מענטש האט געזאגט צו די צוויי צדיקים, אז זיין הויז געפינט זיך אויפ'ן ארט וואו ס'איז אמאל געשטאנען א מיל.

קומט מיט מיר אהיים, וועט איר זען וואס איך וועל טון. ווי נאר זיי זענען אנגעקומען נישט ווייט פון מענטשנ'ס הויז, האבן זיי געזען א טיפע ערד עפענונג. דער מענטש האט אריינגעווארפן אין דעם תהום א בינטל קרייטעכצער, פון גריב איז ארויס א שלאנג מיט א גרויסן קאפ. האט דער מענטש גענומען א שטריק, געבונדן די שלאנג אזוי ווי מען בינדט א ציג. דער קרייטעכצער קלייבער האט דערנאך גענומען די געבונדענע שלאנג, אין זײַן שטוב אַרײַן, געעפֿנט אַ פֿינצטערן קעלער, אױפֿגעבונדן די שלאַנג, אָנטוענדיק אױף איר קאָפּ אַ בינטל קרײַטעכצער. די שלאַנג איז אַרײַן אין קעלער, װוּ ס'איז אַמאָל געװען דער װאַסערקװאַל פֿון אַ מיל, און ער האָט תּיכּף דערהערט אַ געשרײ, װאָס איז געקומען פֿון דער טיפֿעניש. איך האָב אָנגעהױבן צו ציטערן, ר-ר-ר, אומגעקוקט זיך אין אַלע זײַטן. געדריקט דאָס װײַסע ציגעלע צו מײַן האַרץ און געװאָלט אַנטלױפֿן, נעלם װערן. דער פּחד האָט מיך אָבער געמאַכט אָנמעכטיק. די פֿיס און די הענט האָבן מיר געציטערט. איך װאָלט געשװאָרן, אַז אױך דאָס ציגעלע האָט אָנגעהױבן צו ציטערן. משה רופֿא האָט זיך נישט אומגעקוקט מער אױף מיר. ער האָט גערעדט מיט הנאה, מיט אַ גאָר אַנדערער שטים, װי מיר האָט זיך געדאַכט, אַז ער זעט און פֿילט אָפּ מײַן שרעק. און אז דערמיט וויל ער מיך באשטראפן. איך בין אבער געווען א פארמשפט'ער אים צו הערן, ווייל דער נייגער איז געווען גרעסער ווי מיין פחד. דאס גאנצע ארט האט געציטערט פון דעם געשריי פון די טיפענישן. פארכט אייך נישט, האט געזאגט דער מענטש צו דעם רבי יוסי מיט זיין זון, קומט צו נענטער צו מיר, די שלאנג איז ארויסגעקומען פול מיט בלוט,

וואס די שלאנג האט אויף זיך, האט עס נישט געקענט קומען צו הילף דעם צוויי-קאפיקן באשעפעניש, און ער איז געפאלן טויט, און אויך די שלאנג איז געבליבן טויט. אט דאס הייסט דער כח פון קרייטעכצער. ווען די מענטשן וואלטן געוואוסט דעם כח און די חכמה פון זייער האר און באשעפער, און וואלטן פארשטאנען אז אלץ וואס ער האט געפלאנצט אויף דער ערד,

אבער דער שרעק האט מיך נאכנישט אפגעלאזן. מיינע ליפן האבן עפעס געשעפטשעט. עס איז אבער נישט געווען קיין שעפטשעריי נאר א ציטערניש. איך בין געגאנגען מיטן ציגעלע אויף די הענט גיך אהיים און יעדעס מאל זיך אומגעקוקט. משה רופא'ס שאטן איז געפאלן אויף דעם אויסגעטראטענעם פעלד און אויך אויף דעם טייך דערגרייכנדיג אזש יענער זייט. איך האב נאך קיינמאל נישט געזען אזא לאנגן

אוי וויי, עפעס שאטנדיגס וויקלט זיך אום מיינע פיס, איז עס נישט די אויפגעלעבטע שלאנג? א שאטן פאלט אויפן ליכטיגן זאמד, איז עס נישט דאס באשעפעניש מיט די צוויי קעפ? איך בין געקומען אהיים א פארסאפעטע, מיט גרויס איבערגעשראקענע אויגן, דאס ציגעלע האט געפונען א געלעגער נישט ווייט פון קאלעכנעם אויוון.

און געזאגט איך זעה אויס צו זיין בלאס. איך האב געפרעגט דעם טאטן אויב אונזער הויז שטייט נישט צו דעם ארט וואו ס'איז אמאל געווען א וואסער מענגל. איך האב אים געבעטן אז מ'זאל אנלייגן א שלאס אויפן טירל וואס פירט אין קעלער אריין. אין חדר האב איך איבערדערציילט מיט פרטי פרטים, צוגעגעבנדיג אלץ וואס איך האב נאך געקענט צוגעבן און וואס איך האב אויסגע'חלומ'ט אין די נאכט. דאס וואס עס האט מיר דערציילט משה דער רופא. מיר זענען געזעסן צונויפגענומען איינער לעבן אנדערן, און בעת איך האב גערעדט האב איך געהערט ווי עס קלאפט מיר א צאן אין א צאן פאר פחד. א גאנצן הארבסט און ווינטער האבן זיך יונגלעך געשוואוירן אז זיי ווייסן גענוי אז אין זייערע קעלערן האלטן זיך אויס גענוי אזעלכע צוויי קעפיגע באשעפענישן. איין חדר אינגל האט זיך געשוואוירן אז ער האט געזען מיט די אייגענע אויגן.

פרייכנדיקע, מאסיווע, האָבן אומהיימלעך געקלימפּערט מיטן געשפּאַן, װי זיי װאָלטן אים געװאָלט פון זיך אַראָפּטרייסלען. אַ רוח זאָל אייך נעמען! געגאַנגען! הו! הו! אין דעם רוף פון הערשל יאַלאַך איז געוועזן נישט אַזױ כעס, װי ווייטיק און צער, הלמאַי ער מוטשעט די פערד,

האבן אים אנגעזאגט אז ווען ער וועט פארן פון טשעכאנאווע קיין ווארשע זאל ער פארפארן מיטן זייטיגן וועג ביז זיין מיל וואו עס וועלן זיין גרייט צעהן זעק ווייצן מעהל. ער האט שוין אנגעזעהן די מיל און געהערט דעם רוישן פון די וואסער דאמבעס און דאך איז עס נאך א מהלך יאלאך האט זיך עטליכע מאל אומגעקוקט, געזען ווי אזוי די לאמפ פון אונטן ווארפט א שיף ליכט פאס, הוידעט זיך צוזאמען מיט דער פלאטפארמע, און געהערט ווי אזוי דער פוסטער עמער קלינגט אפ. הערש יאלאך איז נאך געווען יונג און דאס בלוט האט געזאטן אין אים.

דער פֿאָטער זײַנער איז נאָך געזעסן אין דער טשײַנע, אין קעלער פֿון דער שול-געסל, מיט עטלעכע טרעגער בײַ אַ קערטל. הערסט, הערש, זאָלסט אַכטונג געבן אױף די פֿערד און נישט אונטערהאַקן זײ די זײַטן, אַנישט, זאָלסט זיך נישט אַרומטליקן אין די שענקען. נו, גײ, גײ שױן און לאַפּע נישט מיט די אױגן. דאס איז געוועזן פארנאכט. ביים טשעכאנאווער מארק האבן זיך באוויזן עטליכע פלאטפארמעס מיט לאדונג, און אלע האבן זיי גערירט מיט איין מאל אויפן וועג קיין ווארשע, בלויז הערשל האט פארקערעוועט מיט אן אומוועג כדי אנצוקומען קיין קאלאזאמב ווי ער האט געדארפט נעמען לאדונג.

איז אים געווארן איבלדיק. ער האט אוועקגעשטעלט א געפלאכטן קיישל מיט געבעקס און א סלאיק מיט גריוון, וואס די מומע פון טשעכאנאוו האט מיטגעגעבן פאר איר ברודער'ס צוויי טעכטער, און געוואלט וואס גיכער אפציען. עס איז אים געווען דערווידער, זייערע דעקאלטירטע קליידלעך, די געשמינקעוועטע ליפן, און מער פון אלץ דער ריח. עס איז דאך אן אפטייקארסקע ריח, האט ער געזאגט. די שוועסטערס מיט דער מומע האבן זיך געקאטשעט פון געלעכטער און זיך אויסגעקניפט שטיקער איינע ביי דער אנדערער לאכנדיג, עס איז דאך פארפיום! דו, הערשל, ביסט צו דעם נישט געוואוינט, דו האסט ליב דעם ריח פון פערד און פון בהמות, פראווינצער נאר! ער איז דעמאלס אוועק א כעסנדיגער און א דערשלאגענער. און אין האַלדז האָבן אים געשטיקט טרערן. דאָס מאָל װעט ער זײ מער נישט זעען. אױס מיט די שװעסטער! ער פֿאַרשטײט שױן צו גוט מיט װאָס זײ פֿאַרנעמען זיך. דעם טאַטן האַרט עס נישט. זײַט די מאַמע איז געלײמט געװאָרן, איז אױס שטוב, װיאָ! געגאַנגען. דער מילנער איז נישטאָ? ער האָט געקלאַפּט אין טױער.

אַ שלאָס האָט זיך איבערגעדרייט, דערנאָך נאָך איינער, און דער טויער האָט זיך אויפגעפּראַלט. אַ האָריק, צעפּאַטלטע, פאַרשלאָפענע מויד איז געשטאַנען אין אַ לויזן נאַכט-העמד, באָרוועס. זי האָט אים אַזוי ווי באַפוילן, קום, יאַלאַך! ער איז געגאַנגען אַ שווייגענדיקער און געקוקט, ווי אַזוי זי שטעלט אין דער קאַלוזשע די באָרוועסע פיס. די זעק זענען שוין געשטאנען גרייט אין דער מיל. נעם זיי, האט זי געזאגט, אבער דאס מאל אביסל מילדער. כ'בין נישט קיין טרעגער, איך בין בלויז א פורמאן. און א מאנספארשוין ביסטו יא, יאלאך? די יוכע האט זיך צעקאכט אין אים פאר רציחה. וואס שטייסטו ווי א געליימטער? באווייז, הערשל, וואס דו קענסט. מיינסט דאס אויף אן אמת, מאטשינע? כאַ-כאַ-כאַ! מיטאַמאָל האָט זי איבערגעריסן דאָס לאַכן און געזאָגט, װאָס פֿאַר אַ פֿורמאַן ביסטו, אַז האָסט נישט אַרונטערגעװאָרפֿן אַ ביסל הײ די פֿערד? לאָז זײ שטײן מיט די צײַמלעך, הערסט זײ, װי זײ קלאַפּן מיט די פֿאָדערשטע קאָפּעטעס אין די ברעטער פֿון דער בריק? אַ שײנער פֿורמאַן מײַנער! גײ, גיב זײ אַ ביסל הײ! יאָג זיך נישט אַזױ, די נאַכט איז נאָך לאַנג!

מעגסטו עס נעמען. דער יונג איז איצט געגאנגען פלינק צוריק פון וואגן,, נאכדעם ווי ער האט אויפגעלאדן זאק נאך זאק. ביים אכטן זאק האט אים אנגעהויבן צו ברעכן דער קשיזש. ביים ניינטן זאק מעהל האט ער געפילט אז די קניען ברעכן זיך אים איין. ער האט זיך אבער יאקאש געהאלטן. ביים צענטן זאק האָט ער זיך אָנגענומען מיט קוראַזש, מיט אימפּעט, און אים אַ ריס געטאָן, שפּירנדיק דערבײַ אַ קאָפּשװינדל. ער האָט זיך קױם דערשלעפּט צו דער פּלאַטפֿאָרמע און אים אַ װאָרף געטאָן פֿון די אַקסל. די היץ איז נישט אָפּגעטראָטן. איצט האָבן געברענט נישט בלױז די באַקן, נאָר די שלײפֿן, די הענט, די אַקסלען, אַלע מוסקלן. ער איז ארויף אויף דער פלאטפארמע, געפארעט זיך מיט דער פלאנדעקע, געקניפט און געבינדן די שטריק, פארצויגן זיי אין פעטליעס און אראפגעשפרינגען פון הויכן אנגעלאדענעם וואגן. נו, הערשל, און דאס עלפטע? עס געפעלט דיר נישט? האסט מורא אז דו וועסט עס נישט דערהייבן?

הערשל איז צו נאָענט און איר אַרומגענומען מיט די הענט. זי האָט זיך געװערט, אָבער אין דעם װערן זיך האָט ער געשפּירט איר נאָכגיביקײט. דער יונג האָט איר אַ הױב געטאָן אין דער לופטן און פֿאַרװאָרפֿן אױפֿן אַקסל. זי האָט אַרױסגעלאָזט אַ הילכיקן קװיטש, אַזש די פֿערד האָבן זיך איבערגעשראָקן און געקוקט מיט די שליפּיעס אױף דעם יונג וואס טראגט אין דער נאכט א מויד, ביידע זענען נעלם געווארן אין דער פינסטערניש פון דער מיל, דארט וואו עס זענען געלעגן ליידיגע זעק. סוף פון קאסעט צוויי, המשך קאסעט דרײַ.